ג' חלקים משיחת י ט אדר תשמ"ה.
מען געפינט זיך דאך אין דער צייט אין די טעג צווישן פורים און פסח, און בפרט נאך אז א גרויסע טייל פון די פארזאמלטע זענען דאך געקומען צו פארן אהערצו פון אנדערע ערטער אין צוזאמענהאנג מיט די התוועדות און מיט זיין צוזאמען ימי הפורים, און דער פארן איז אויכעט פארבונדן כדי צו זיין מיט די בני בית, יעדער ביי זיך אינדערהיים און אין הויז און משפחה בימי הפסח, וואס דאס איז מדגיש און אונטערשטרייכט נאך מערער אט דאס וואס די שייכות צווישן פורים און פסח ביז וואנעט אז המעשה הוא העיקר אין יעדער ענין איז דאך נוגע וואס ס'איז דא אן אנווייזונג וואס מען דארף טון בפועל איז דאך די הכנות צו פסח, ווי אפגע'פסק'נט אין שולחן ערוך, די הכנות צו אלע וויכטיגע ימים טובים דארף זיך אנהייבן מיט דרייסיג טעג פאר דעם, איז דאך הייבט זיך דאס אן גלייך בימי הפורים הייבט מען זיך אן גרייטן צו פסח. וואס דא האט מען די אנווייזונג פון פורים, אז אף על פי וואס א איד געפינט זיך דאך אלס א מיעוט, א כי אתם המעט מכל העמים, א איינע פון די בכמות, זענען זיי די קלענסטע פון די פעלקער, און אין צוגאב צו דעם זענען זיי נאך מפוזר ומפורד בין העמים, זענען ניט אלע צוזאמען. נאָר פֿאַנאַנדער געשפּרייט צווישן אַלע פֿעלקער, צווישן פֿילע פֿעלקער. וואָס דאָס גופֿא ווערט דאָך אונטערשטראָכן דורך דעם, אַז מע האָט געהאַט גרויסע טירחות כּדי צו קאָנען צוזאַמענקלײַבן זיך אין איין אָרט, איז דאָך דאָס געווען פֿאַרבונדן מיט טירחות און מיט געלט און פֿאַרשידענע שוועריקייטן, וואָס דאָס אונטערשטרײַכט נאָך מערער

זאל זיך בוקן צו המן'ען און צו זיינע תלמידים, וואלט ער געמוזט מודה זיין אז ניט קוקנדיג, און אלס א הקדמה דערצו, און דאס איז גאר דער עיקר ביי אידן, אז צום אלעם ערשטן זענען זיי עם אחד, אן איין און איינציגער פאלק, און ערשט דערנאך זעט מען אויף זיי אז די פאנאנדערגעשפרייטקייט, וואס דאס ברענגט זיך צו פארשידענארטיגקייט, ווי מען זעט זיך אז די גאנצע השתדלות וואס מען איז טאקע עם אחד, איז מען דאך מוכרח אין יעדער מדינה זאל זיין ווי אין פארשידענע מנהגי המדינה, וואס איין מדינה נישט גלייך צו די צווייטע, ביז ווי אין די הלכה איז בנוגע צו פרנסה און מסחר, איז ער דעמאלט פארבונדן מיט די הנהגה אין דער מדינה, דינא דמלכותא דינא, און מנהגים פון די סוחרים, ועל דרך זה אין די שאר ענייני המנהגים, ווי דער רמב"ם פסק'נט אפ אין מערערע ערטער אז ס'איז דא גאר אסאך עניינים אין מסחר וכיוצא בזה וואס מ'דארף זיך רעכענען מיט דעם מנהג פון דער מדינה. אין וועלכע מען לעבט און מען געפינט זיך, דארף מען מדי תורה זיך רעכענען מיט דעם מנהג, ביז וואנעט אז אויב אפילו מען רעדט עס ניט אפ בפירוש, איז דאס פון זיך אליין פארשטאנדיק אז מסתמא וועט מען זיך אזוי אויפפירן. צוזאמען דערמיט איז אלעמאל ניכר, ביז וואנעט אז אפילו די פעלקער פון די מדינות, אפילו די וואס האבן ניט ליב קיין אידן, אפילו די וואס זענען בדוגמא מיט די געציילטע צווישן זיי, בדוגמא פון המנ'ען, די איינצלנע פערזענליכקייטן, זענען אויכעט אנערקענען זיי אז מ'איז עם אחד. אויב דאס איז אזוי, וואס דאס דערקענט אפילו א ניט-איד, און אפילו א ניט א גוטע פריינט, איז דאך א זיכערע זאך אז ביי יעדער אידן איז עס ניט א זאך וועלכע וועגן וועלכע מ'דארף אים דערציילן.

און דאס איז די אפלערנונג פון פורים, אז נישט קוקנדיג וואס מען איז מפוזר און מפורד, דארף מען געדענקען אז דער עיקר איז אז מען איז א עם אחד, און אט דאס גיבט די מעגליכקייט אז מען זאל זיך גרייטן צו פסח.

גייט פסח און איז מכריז, און מען זאגט עס אין די תפילות און אין קידוש און אין ברכת המזון, אז א איד דארף וויסן אז וואו ער זאל זיך נישט געפינען און ווי אזוי ער זאל זיך נישט געפינען, געפינט ער זיך אין א צייט און אין א צושטאנד אז ער איז פריי פון אלערליי שעבודים, פון אלערליי פארשקלאפונגען. און ווי גערעדט מערערע מאל ווי דער מהרל איז מפרש אז זינט ס'איז געווען דעם ערשטן מאל דער פסח און יציאת מצרים און פון דעמאלטס אן זענען אידן געבליבן פריי און זיי קענען אויף זיך נישט האבן קיין עבדות א פארשקלאפונג צו עמעצן אן אנדערן ווי דער לשון אין הלכה שטרי קודם וויבאלד אז מען איז געווארן פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, איז זיין שטר איז פאר אלערליי שטרות, אפילו פון דעם שטר פון גלות, וואס דאס איז אויך לכאורה פארבונדן מיט'ן אייבערשטן, ווי נשיא דורינו דער רבי דער שווער האט זיך געזאגט, אז ניט מיט אונזער ווילן זיינען מיר געגאנגען אין גלות, ס'איז מער ניט דערפאר וואס דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט. און האט געזאגט און האט געהייסן אז מען זאל דאס טון, איז דאס גופא פארשטאנדיג אז אפילו גלות איז דאס נישט קיין אמת'ער גלות און נישט קיין אמת'ע פארשקלאפונג, וויבאלד אז מען האט דעם געפיל יעדע רגע אז דאס וואס מען געפינט זיך אין גלות איז דאס נישט חס ושלום אז ס'איז דא א פאלק אדער א מענטש וואס קען זיין א באלעבאס אויף א אידן.

און ווי דער בעל שם טוב אונטערשטרייכט אז די ליבשאפט און די פארבונדנקייט פון דעם אייבערשטן מיט יעדער אידן אין וואס פאר א צושטאנד דאס זאל נישט זיין, אין אידישקייט אדער אין אנדערע זאכן, איז דאס ווי די ליבשאפט און די פארבונדנקייט פון א בן יחיד וואס איז געבארן געווארן ביי עלטערע מענטשן און געבארן געווארן נאך דערויף ווי זיי זענען שוין אלט אין יארן, און האבן שוין ארויסגעקוקט אויף אים אזוי פיל יארן, און אזוי די ליבשאפט כביכול, ס'איז מער ניט, מען האט ניט קיין שטארקן אויסדרוק, זאגט מען כביכול, כאילו אז דאס דריקט אויס די גאנצע ליבשאפט פון דעם אייבערשטן צו אידן, אבער באמת איז דאס נאך שטארקער, ביז אין אן אופן פון אין ערוך איז דאך זעלבסטפארשטאנד פארשטענדליך אז וואו א איד זאל זיך ניט געפינען,

וואס ער האלט אפן זיין פארבונד מיטן אייבערשטן דורך דערויף ווי מען נעמט דעם כח פון ימי הפורים אז דתיהם שונות מכל עם אז אויף יעדע שריט און טראט זעט מען אז דאס גייט א מענטש וואס איז אנדערש פון אלע פעלקער פון דער גאנצער וועלט און מען זעט דאס ניט נאר שבת און יום טוב און פורים און פסח. נאר פון שבת און יום טוב פון פורים און פסח נעמט מען די שבת'דיגקייט און די פסח'דיגקייט און די שמחת פורים און די חירות פון פסח אויפן גאנצע אויף אלע טעג און אויף די גאנצע טעג פון דעם גאנצן יאר.